ליל שישי פרשת צו, מען הייבט אן קאפיטל ז' פסוק ד', מען רעדט דא פון די קרבן אשם, און ער האלט אינמיטן אויסשמועסן אלע זאכן וואס מען האט ארויפגעלייגט פון דעם אויפן מזבח, ואת שתי הכליות און די צוויי נירן, ואת החלב אשר עליהן און די פעטנס וואס איז אויף די נירן, אשר על הכסלים, צוזאמען מיט די פעטנס וואס איז אויף די פלאנקען, ואת היותרת און די רויטע פלייש, על הכבד, אויסער א שטיקל פון די לעבער, על הכליות, אויסער די נירן, יסירנה זאל ער עס אפטוהן, מען האט ארויפגעלייגט די אלע פעטנס, אויסער א שטיקל פון די לעבער און די נירן וואס מען האט אויכעט ארויפגעלייגט אויפן מזבח. פסוק ה, והקטיר אותם הכהן המזבחה אשה לה' דער כהן זאל זיי דעמפן אויפן מזבח א פייער אפפער פארן אייבערשטן, אשם הוא, דאס איז א קרבן אשם, שטעלט זיך רש י, וואס דארף שטיין אשם הוא, ס'איז דאך שוין געשטאנען אין פסוק א', וזאת תורת האשם, מען ווייסט פונקטליך פון וועלכע זאך מען רעדט דא, זאגט רש י, ס'בלייבט א אשם עד שינתק שמו ממנו, ביז ס'וועט נישט אפגעטון ווערן די נאמען אשם פון אים. לימד דאס לערנט אונז, על אשם שמתו בעליו, אויב דער באלבאס פון דעם קרבן איז געשטארבן, קען מען דאך שוין נישט מקריב זיין דעם קרבן, אדער שנתכפרו בעליו, ס'איז געווען פארלוירן די אשם, די באלבאס האט אפגעשיידט א צווייטע און מקריב געווען און נאכדעם האט מען געטראפן די ערשטע, קען מען ווייטער נישט מקריב זיין דעם אשם, ווייל דער באלבאס האט שוין געהאט זיין כפרה. איז די הלכה. אז מען דארף דאס איבערגעבן פאר א פאסטוך, און יענער לאזט עס פאשען אויפן פעלד ביז ס'באקומט א פעלער, און דעמאלטס לייזט מען עס אויס, און פון די געלט קויפט מען א עולה. זאגט יעצט די פסוק מיט די אשם הוא, אז אף על פי שעומד להיות דמיו עולה לקיץ המזבח, כאטשיג די קרבן שטייט אז זיין געלט, זיין ווערט, זאל זיין א קרבן עולה, ווען די מזבח שטייט ליידיג וועט מען דאס מקריב זיין, אבער אם שחטו סתם, אויב האט ער עס גע'שחט'ן סתם, און ער האט נישט ארויסגעזאגט אז דאס זאל זיין אן עולה, אינו כשר לעולה, איז עס נישט כשר פאר א קרבן עולה קודם שניתק לרעיה, פאר ס'איז געווארן אוועקגענומען צום פאשען. און דער משכיל לדוד זאגט אז הוא הדין, אויב מ'האט ארויסגעזאגט קלאר ס'זאל זיין א עולה, וועט עס אויכעט נישט נוצן, ווילאנג מ'האט עס נישט עוקר געווען דעם שם אשם פון דעם. דורך דעם וואס מען געט עס איבער פארן פאסטוך, האט עס אויף זיך דעם נאמען אשם, און מען קען דאס נישט מקריב זיין פאר קיין עולה. זאגט רש י, ואינו בא ללמד על האשם שיהא פסול שלא לשמו כמו שדרשו הוא הכתוב בחטאת, אויבן איז געשטאנען חטאת הוא האט מען גע'דרשנ'ט אז דאס מיינט אז אלע עבודות דארפן געטוהן ווערן לשמה, און שלא לשמה איז עס פסול. אבער דא ביים אשם וועל איך נישט זאגן אז אשם הוא מיינט דאס אז שלא לשמה איז פסול, לפי שאשם לא נאמר בו אשם הוא אלא לאחר הקטרת אימורין, די אויסדרוק אשם הוא שטייט אין דעם פסוק נאכדעם וואס מען האט שוין מקטיר געווען די אימורין וואס דארפן גיין אויפן מזבח, און והוא עצמו שלא הוקטרו אימוריו כשר. די הלכה פון א אשם איז אז אפילו מען זאל אינגאנצן נישט ארויפלייגן די אימורין ווי נאר מען שפריצט די בלוט פון דעם אשם האט דער בעל הבית וואס האט געברענגט דעם קרבן יוצא געווען און די הקטרת האימורין די אלע פעטנס וואס מען לייגט ארויף דאס איז נישט מעכב ממילא קען נישט זיין אז ביי הקטרת אימורין וואס אויף דעם באציט זיך די אשם הוא זאל זיין די הלכה אז ס'מוז זיין לשמה ווייל ס'פעלט דאך אינגאנצן נישט אויס בדיעבד ס'איז נישט מעכב. ביי די חטאת, דארט שטייט עס ביים שעכטן, ממילא זאגט מען אז דאס איז טאקע מעכב, ס'מוז זיין לשמה דווקא און שלא לשמה איז פסול, אבער דא וואו ס'שטייט אין פסוק והקטיר אותם הכהן המזבחה אשם הוא קען נישט זיין אז דאס קומט לעיכובא, אז דאס קומט זאגן אז ס'מוז זיין דווקא לשמה. ווייל די גאנצע הקטרה איז נישט מעכב, מוז זיין אזוי ווי רש"י זאגט פון אנהייב אז דאס קומט אונז לערנען אז מען מוז דאס איבערגעבן צום פאסטוך און הערשט נאכדעם אז מען וויל קען מען דאס מאכן פאר אן עולה, איינמאל מען האט עס איבערגעגעבן פארן פאסטוך אפילו מען שעכט עס סתם וועט עס שוין הייסן א כשר'ע עולה. פסוק ו'. כל זכר בכהנים יאכלנו, יעדער זכר צווישן די כהנים קען עסן די פלייש פון דעם אשם, אפילו א בעל מום באקומט צוגעטיילט געהעריג א חלק דערפון, במקום קדוש יאכל, ס'מוז געגעסן ווערן אויף א הייליגע פלאץ אין די עזרה, קודש קדשים הוא, דאס איז קדשי קדשים. זאגט רש"י קודש קדשים הוא, דאס איז איבריג, ס'איז שוין געשטאנען אויך אין פסוק א', וזאת תורת האשם, קודש קדשים הוא. נאר בתורת כהנים הוא נדרש, אין תורת כהנים ווערט אויסגעדארשן די קודש קדשים הוא פון דעם פסוק, אז דאס מיינט צו זאגן אז די זבחי שלמי ציבור האט אויך א דין פון קדשי קדשים, און ס'מעג געגעסן ווערן נאר לזכרי כהונה. ווייל זבחי שלמי ציבור איז טאקע א שלמים, אבער אנדערש ווי א געווענליכע שלמים איז עס קדשי קדשים, און דערפאר מעג עס געגעסן ווערן נאר לזכרי כהונה. און פון די ווארט הוא איז די תורת כהנים ממעט א קרבן תודה מיט א אייל וואס א נזיר ברענגט, וואס פון איין זייט איז עס דומה צו קדשי קדשים אז מען עסט עס נאר ליום ולילה און נישט לשני ימים ולילה אחד, וואלט געווען א הוה אמינא אז ס'האט אויך די הלכה ווי קדשי קדשים לגבי אז ס'מוז געגעסן ווערן דווקא לזכרי כהונה, אויף דעם זאגט ער קודש קדשים הוא, נאר דאס איז א קודש קדשים אבער נישט תודה ואייל נזיר. קומט אויס אז די ווארט קודש קדשים איז מרבה זבחי שלמי ציבור, און די ווארט ה' איז ממעט תודה ואיל נזיר. וויבאלד אבער דאס איז נישט פשיטו של מקרא, מען נעמט אוועק די ווערטער פון דעם פסוק, און מען זאגט אז מען רעדט פון אנדערע זאכן, מען זאגט אז מען רעדט פון זבחי שלמי ציבור וכדומה, האט רש י דאס נישט געוואלט צוברענגען, ער צייכנט נאר אן אז אין תורת כהנים ווערט עס שיין פארדארשנט. פסוק זי'ן. כחטאת כאשם תורה אחת להם, אזוי ווי די חטאת אזוי דער אשם, איין לערנונג איז דא צו זיי, הכהן אשר יכפר בו לו יהיה, דער כהן וואס ער וועט פארצייען אין אים, דאס מיינט אז ער איז ראוי צו טון די עבודה, ער איז נישט טמא, צו אים זאל זיין די פלייש פון דעם קרבן אשם. זאגט רשי, תורה אחת להם, מען קען נישט זאגן אז ס'האט ממש די זעלבע הלכה א אשם ווי א חטאת, ווייל ס'איז דאך דא אזויפיל חילוקים צווישן זיי, א חטאת מוז זיין דווקא לשמה, א אשם איז כשר אפילו שלא לשמה, א חטאת שפריצט מען העכער די חוט הסיקרא, און מען לייגט מיט די פינגער פיר מתנות אויף די ווינקלען, און ביי א אשם לייגט מען אראפצו פונעם חוט הסיקרא נאר שתי מתנות שהן ארבע, פארשידענע הלכות מיט וואס זיי זענען נישט דומה. זאגט רש י תורה אחת להם בדבר זה, מיט די איין זאך וואס די פסוק רעכנט דא אויס אז הכהן אשר יכפר בו לו יהיה, מיט דעם זענען זיי אייניג. זאגט רש י אשר יכפר בו מיינט נישט דווקא דער וואס האט געטוהן די עבודה, נאר הראוי לכפרה, חולק בו, דער וואס איז געווען פאסיג צו טוהן די פארצייאונג ער טיילט זיך מיט די פלייש, פרט לטבול יום, א מענטש וואס ער האט זיך שוין גע'טובל'ט יענעם טאג אבער ער האט נאכנישט געהאט הערב שמש, איז ער נאכנישט געווען ראוי צו טון די עבודה, ומחוסר כיפורים, אפילו ער האט שוין געהאט הערב שמש, אמאל איז דא וואס ער דארף נאך ברענגען קרבנות כדי צו ווערן ריין, און אז ער האט נאכנישט געברענגט זיינע קרבנות איז ער נישט ראוי לעבודה, באקומט ער נישט פון דעם פלייש, ואונן, טאמער איינער פון די זיבן קרובים איז אים אוועק יענעם טאג, קען ער אויכעט נישט עסן פון דעם קרבן אשם. פסוק ח'. והכהן המקריב את עולת איש, און דער כהן וואס ער איז מקריב די עולה פון א מענטש, עור העולה, די פעל פון דעם עולה אשר הקריב וואס ער האט מקריב געווען, לכהן צו דעם כהן, לו יהיה, צו אים זאל עס זיין. די הלכה לערנט אונז, אז הגם א עולה גייט אינגאנצן ארויף אויפן פייער, אבער די פעל דערפון, דאס בלייבט פאר די כהנים. און דער רמבן זאגט, אז די זעלבע הלכה איז ביי א חטאת ואשם, אז די פלייש מיט די הויט גייט פאר די כהנים, ער דארף עס נאר נישט אויסשמועסן, ווייל ס'איז א פשוט'ע זאך, אויב די פלייש גייט פאר זיי, גייט אויכעט די פעל פאר זיי, נאר ביי א עולה איז די חידוש אז די גאנצע זאך גייט אויפן מזבח אויסער די פעל. אשר הקריב, זאגט די רבינו בחיי, דאס מיינט צו זאגן אז נאר נאכדעם וואס מ'האט געענדיגט די כפרה, מ'האט געענדיגט שפריצן די בלוט, און מ'האט ארויפגעלייגט אלעס אויפן מזבח, ס'איז געווען א כשר'ע קרבן, דעמאלטס מעג די הויט גיין פארן כהן, אויב אבער ס'איז געשען עפעס א פראבלעם דערמיט, ס'איז געווארן טרייפה אדער די בלוט האט זיך אויסגעגאסן, וועט די הויט נישט גיין פארן כהן. ביי שלמים גייט די הויט פאר די בעל הבית און נישט פארן כהן. זאגט די רמבן פאר דעם האט ער אריינגעשטעלט דעם פסוק דא צווישן די פרשה פון חטאת ואשם און שפעטער וועט מען לערנען פון שלמים צו זאגן אז נאר ביי עולה, חטאת ואשם איז געזאגט געווארן דער דין. זאגט רשי, עור העולה אשר הקריב לכהן לו יהיה,

הגם אונז האבן שוין פריער געלערנט די הלכה לגבי עסן פלייש פון א חטאת ואשם, וואלט געווען א צד צו זאגן אז נאר לגבי עסן פלייש מוז מען האבן געווען ראוי צו טון די עבודה, אבער זיך צו טיילן מיט פעל, דאס האט גארנישט מיט די עבודה, איז אפשר אפילו איינער וואס האט נישט געקענט דינען די עבודה בשעת מעשה, זאל ער מעגן באקומען צוגעטיילט א חלק פון די עור, זאגט די פסוק אז ניין, די הויט ווערט אויכעט נאר פארטיילט פאר ווער ס'איז געווען פאסיג צו טון די עבודה. פסוק ט' וכל מנחה אשר תאפה בתנור, און א יעדע מנחה וואס וועט געבאקן ווערן אין אויוון, וואס ס'איז דא צוויי סארטן מנחת מאפה תנור, ס'דא חלות, דיקערע, ס'דא רקיקין, דינערע, וכל נעשה במרחשת, און יעדע מנחה וואס ווערט געמאכט אין א טיפע פאן, ועל מחבת און אויף א פלאכע פאן, לכהן המקריב אותה לו תהיה, צו דער כהן וואס ער האט דאס מקריב געווען, און דאס מיינט טאקע אויכעט, צו די גאנצע בית אב ווי רשי שמועסט אויס אלע וואס זענען געווען ראוי להקרבה יענעם טאג צו אים זאל זיין די שיריים די קומץ גייט טאקע ארויף אויפן מזבח אבער די איבריגע צוטיילט מען פאר די כהנים זאגט רשי לכהן המקריב אותה וגומר יכול לו לבדו וואלט דאך געקענט מיינען טאקע נאר פאר אים אליין תלמוד לומר לכל בני אהרן תהיה אין די קומענדיגע פסוק שטייט אז ס'זאל זיין פאר אלע קינדער פון אהרן יכול לכולם טאקע ממש אלע כהנים זאלן באקומען א חלק תלמוד לומר לכהן המקריב הא כיצד די בית אב של אותו יום שמקריבין אותה, פאר די בית אב די משפחה פון יענע טאג וואס מ'האט מקריב געווען די מנחה, פאר זיי דארף עס גיין, ס'איז דאך געווען איינגעטיילט די כהנים אין פיר און צוואנציג משמורות, יעדע וואך האט געטון א צווייטע משמורה די עבודה, און יעדע משמורה איז געווען איינגעטיילט צו זעקס בתי אבות, יעדן טאג פון די וואך האט א צווייטע בית אב געטוהן די עבודה, שבת האבן זיי אלע אינאיינעם געטוהן, איז דער בית אב וואס איז געווען גרייט צו טוהן די עבודה יענעם טאג דער ווערט אנגערופן דער כהן המקריב אותה, און ער באקומט די שיריים פון די מנחה. פסוק י', וכל מנחה בלולה בשמן, און א יעדע מנחה וואס איז אויסגעמישט מיט אויל, וחרבה און א טרוקענע, לכל בני אהרן תהיה צו אלע קינדער פון אהרן זאל דאס זיין איש כאחיו איינער אזוי ווי זיין ברודער, יעדער איינער זאל באקומען א חלק פון די שיריים. זאגט רשי בלולה בשמן זו מנחת נדבה, ווייל אין פסוק ט' האט ער אויסגערעכנט פיר פון די פינף סארטן מנחות, צוויי מיני מאפה תנור, און מחבת און מרחשת, בלייבט איבער נאר די מנחת הסולת וואס איז געווען אויסגערעכנט אין פרשת ויקרא, איז וכל מנחה בלולה בשמן קומט מרבה זיין די מנחת נדבה, וואס דאס מיינט א געווענליכע מנחת נדבה וואס ווען א מענטש זאגט הרי עלי מנחה סתם דארף ער ברענגען א מנחה פון סולת, וחרבה זו מנחת חוטא, ווען א מענטש האט זיך פארזינדיגט מיט איינע פון די זאכן וואס מען ברענגט א עולה ויורד, און ער האט נישט קיין געלט, ברענגט ער א מנחה, און מען לייגט נישט ארויף דערין קיין אויל, פאר דעם הייסט עס א טרוקענע מנחה, און מנחת קנאות איז אויך ווען א מענטש האט אנגעווארנט זיין פרוי זאל זיך נישט באהאלטן מיט איינעם, א סוטה, וואס זיי ברענגען א מנחה, אבער שאין בהן שמן, און עס איז נישט דא אין זיי קיין אויל. קומט אויס אז אין די צוויי פסוקים ווערט אויסגערעכנט אלע מיני מנחות, אין פסוק ט' רעדט מען פון מאפה תנור, מחבת מרחשת, אין פסוק י' רעדט מען פון מנחת סולת און מנחת חוטא און מנחת קנאות. און דער רשי האט פריער געזאגט אז כהן המקריב אותה מיינט די בית אב, ווייל מען שטעלט צאם פסוק ט' מיט פסוק י' און מען לערנט ארויס א לימוד, אויף איין פלאץ שטייט לכהן המקריב אותה, אויף איין פלאץ שטייט לכל בני אהרן, מאכט מען א פשרה אז דאס מיינט יענע בית אב. דער רמבן זאגט אז על פי פשוטו קען מען ווען זאגן אז די מנחות וואס דער כהן דארף זיך אפגעבן דערמיט, ער דארף עס באקן אין אן אויוון, ער דארף עס פרעגלען אין א מחבת און א מרחשת, האט ער אריינגעלייגט דערין מער א יגיעה, איז פאר דעם דווקא לכהן המקריב אותה לו תהיה און נישט פאר די גאנצע משפחה. וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה, וואס דאס איז דאך זייער א לייכטע מנחה, מען דארף זיך נישט צופיל באפארען דערמיט, איז דאס לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו, מען צעטיילט זיך אלע כהנים דערמיט און ס'גייט נישט נאר פאר די כהן המקריב. אבער חזל זענען נישט געווען צופרידן פון די פשט, און די גור אריה זאגט אז די סיבה דערצו איז ווייל מען טרעפט נישט אין די פסוקים אז די באקן פון א מנחת מאפה תנור אדער פון א מחבת און מרחשת דארף ווערן געטון דורכן כהן, דאס קען פונקט אזוי דער בעל הבית טון אדער א צווייטער זר, ממילא איז נישט מסתבר אז פונקט דער כהן זאל דאס דארפן באקומען, ווייל ער האט זיך עפעס אפגעגעבן דערמיט, קיינער האט אים נישט געהייסן, ער מוז זיך נישט אפגעבן דערמיט, און יעדער סיי ווער קען דאס אליינס אפבאקן, ממילא האבן די חזל געזאגט אזוי ווי רשי ברענגט, אז אלע מנחות אינאיינעם האבן די זעלבע הלכה אז מען געבט עס פאר דעם בית אב. דער גור אריה ברענגט נאך פון רמבם פארוואס טאקע אין פסוק ט' ווי מען רעדט פון געבאקענע מנחות שטייט לכהן המקריב, אין פסוק י' ווען מען רעדט פון רויע מנחות שטייט לכל בני אהרן, זאגט ער ווייל די סברא וואלט געווען אז א מנחה וואס איז שוין אפגעבאקן און מען נעמט אראפ דעם קומץ דערפון און ס'איז גלייך גרייט צו עסן, דאס זאל מען יא צוטיילן פאר אלע כהנים, פאר דעם זאגט פסוק ט' ניין לכהן המקריב אותה, ס'מוז נישט גיין צוטיילט ווערן פאר אלע כהנים מען קען עס געבן פאר דעם איין כהן וואס ער מאכט עס, און פסוק י' וואס ס'רעדט פון רויע מנחות וואלט געווען א צד צו זאגן אז וויבאלד מען דארף זיך נאך מוטשענען דערמיט מען דארף עס נאך גיין יעצט באקן, איז אויב דו וועסט עס צוטיילן פאר אלע כהנים וועט אויסקומען א גאר א קליינע חלק דערפון פאר יעדן איינעם, און ס'איז א גרויסע טרחה פאר דעם איין קליינעם שטיקל זיך צו גיין שטעלן און דאס אפבאקן, איז אפשר זאל מען דאס געבן דווקא פאר איין כהן, אויף דעם זאגט די פסוק י' אז ניין אפילו א רויע מנחה זאל מען איינטיילן פאר דעם גאנצן בית אב. פסוק י"א וזאת תורת זבח השלמים, און דאס איז די לערנונג פון די קרבן שלמים אשר יקריב לה' וואס א מענטש וועט מקריב זיין פארן אייבערשטן. פסוק י"ב אם על תודה יקריבנו, אויב צוליב א דאנק וועט ער דאס מקריב זיין פארן אייבערשטן, והקריב זאל ער דערנענטערן על זבח התודה מיט דעם שעכטונג פונעם תודה אדער אויסער דעם שעכטונג פונעם תודה זאל ער אויכעט ברענגען דריי מיני מצות און איין מין ברויט פון חמץ חלות מצות בלולות בשמן דיקערע מצות וואס זענען אויסגעמישט מיט אויל. ורקיקי מצות משוחין בשמן, און דינע מצות וואס זענען אנגעזאלבט מיט אויל, וסולת מרבכת, פיינע מעהל וואס איז אפגעבריהט מיט הייס וואסער, און ס'איז אויכעט געבאקן און נאכדעם געפרעגלט, חלות בלולות בשמן, דאס איז אויכעט דיקע חלות אויסגעמישט מיט אויל. זאגט רש"י אם על תודה יקריבנו, אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו, אויב דאס איז געקומען צו לויבן אויף א נס וואס איז געטון געווארן צו אים כגון יורדי הים, א מענטש וואס ער איז געווען אין ים און ער איז ארויפגעקומען צו די טריקעניש, והולכי מדבריות, מענטשן וואס גייען אין מדבר און זענען ענדליך אנגעקומען צו א באוואוינטע געגנט, וחבושי בית האסורים, מענטשן וואס זענען געווען ארעסטירט און זענען באפרייט געווארן וחולה שנתרפא, א קראנקער וואס איז אויסגעהיילט געווארן, שהם צריכין להודות וואס זיי דארפן דאנקען דעם אייבערשטן שכתוב בהן, יודו לה' חסדו לויבטס דעם אייבערשטן פאר זיין גענאדע ונפלאותיו לבני אדם פארציילט זיינע וואונדער פאר די מענטשן ויזבחו זבחי תודה און זיי זאלן שעכטן קרבנות תודה איז אם על אחת מאלה נדר שלמים הללו אויב די שלמים האט ער מנדר געווען צוליב איינע פון די סיבות שלמי תודה הן דאס הייסט שלמים פון לויב וטעונות לחם האמור בענין מ'דארף ברענגען די ברויטן וואס שטייט דא אין פסוקים ואינן נאכלין אלא ליום ולילה כמו שמפורש כאן און זיי ווערן נישט געגעסן ווי א געווענליכע שלמים לשני ימים ולילה אחד, נאר צו א טאג מיט א נאכט אזוי ווי ס'שטייט דא, און דער נצי"ב זאגט דעם טעם, וויבאלד מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן, האט מען איינגעפירט צו ברענגען פערציג ברויטן, און מען האט פארקערצערט די צייט פונעם עסן, נאר אויף איין טאג מיט א נאכט ביז חצות, אזוי וועט דער מענטש מוזן צאמרופן אסאך גוטע פריינד, און מאכן א גרויסע סעודת הודאה און דאנקען דעם אייבערשטן אויף דעם גרויסן נס, בתוך רבים אהללנו. והקריב על זבח התודה. שמועסט רשי אויס ארבעה מיני לחם, עס איז דא פיר סארטן ברויט, עס איז דא חלות, ורקיקין, ורבוכה, די דריי זענען שלושה מיני מצה, וכתיב שטייט אין די קומענדיגע פסוק על חלות לחם חמץ, צוזאמען מיט ברויט פון חמץ. וכל מין ומין עשר חלות, פון יעדע מין האט מען געברענגט צען ברויטן כך מפורש במנחות, מ'לערנט עס ארויס, ווייל דא שטייט תרומת השם, תרומה להשם, און ס'שטייט ביי תרומת מעשר אז דאס איז תרומת השם, פונקט ווי דארטן איז איינס פון צען, מ'געט אראפ תרומת מעשר איינס פון צען, די זעלבע זאך דא, ווען ס'שטייט אין פסוק ווייטער אז מען זאל אראפ נעמען איינס פון יעדע מין, איז עס איינס פון צען ברויטן, זעהן מיר אז ס'איז דא צען ברויטן אין יעדע מין. ושיעורן, וויפיל איז די מאס פון די מעל וואס מען האט געדארפט דא ברענגען, חמש סאין ירושלמיות, אין ירושלים איז דאס געווען גערעכנט פאר פינף סאה, שהן שש מדבריות וואס ווען זיי זענען פארדעם געווען אין מדבר איז דאס געווען זעקס סאה, ווייל מען האט פארגרעסערט די מאס ביים אריינגיין קיין ארץ ישראל, פון זעקס איז געווארן פינף. עשרים עשרון אלעס אינאיינעם איז דא געווען צוואנציג עשרון וואס א עשרון מיינט א צענטל פון א איפה ווייל זעקס סאה אין מדבר איז צוויי איפה יעדע איפה באשטייט פון דריי סאה און יעדע איפה איז צוטיילט אין צען חלקים צען עשירית האיפה קומט אויס אז פון צוויי איפה איז דא צוואנציג עשרון. זאגט אבער די גמרא אז די צוואנציג עשרון איז נישט געווען איינגעטיילט אין פיר חלקים פאר די פיר מינים, נאר ס'איז געווען איינגעטיילט אין האלב, צען עשרון איז געווען די חמץ, יעדע פון די צען ברויטן האט געהאט אין זיך א גאנצע עשרון, און די אנדערע צען איז געווען פאר די דריי מינים פון מצה, יעדע מצה איז באשטאנען פון א דריטל עשרון. מרבכת זאגט רש"י, לחם חלוט ברותחין כל צרכו, ברויט וואס איז אפגעבריעט מיט הייס וואסער, די גאנצע געברויך, ס'געווען גוט אפגעבריעט די גאנצע מנחה מיט הייס וואסער, און מ'לערנט דאס ארויס פון א מנחת חביתן וואס איז געשטאנען פריער אין די פרשה, אז דארט שטייט תפיני וואס דאס מיינט מערערע מאל געבאקן, אז אויך דא ווען מ'האט עס אפגעבריעט האט מען עס נאכדעם געבאקן און שפעטער געפרעגלט. פסוק י"ג, על חלות לחם חמץ יקריב קרבנו, צוזאמען מיט ברויט, דיקערע ברויט, רינדעכיגע ברויט, דער מלבי"ם זאגט אז חלות מיינט געווענליך רינדעכיג, פון חמץ זאל ער ברענגען זיין קרבן, דאס מיינט די פריערדיגע ברויטן פון פסוק י"ב וואס יעדע מין ווערט אנגערופן א קרבן זאל ער ברענגען צוזאמען מיט נאך ברויטן פון חמץ על זבח תודת שלמיו דאס אלעס זאל ער ברענגען ווען ער שעכט זיין קרבן תודה וואס ווערט אנגערופן תודת שלמים זאגט רש"י יקריב קרבנו על זבח. לכאורה די ווערטער על זבח איז איבריג, ס'איז שוין געשטאנען אנהייב פסוק י ב, והקריב על זבח התודה, נאר מגיד, די פסוק לערנט אונז שאין הלחם קדוש קדושת הגוף, די ברויט ווערט נישט הייליג קערפערליך, ליפסל ביוצא אז פון יעצט און ווייטער זאל עס פסול ווערן אויב ס'גייט ארויס פון ירושלים, וטבול יום, און די זעלבע זאך אז עס זאל ווערן פסול ווען א טבול יום, א מענטש וואס האט זיך היינט גע'טובל'ט און נאכנישט געהאט הערב שמש, רירט צו דערצו, ומלצאת לחולין בפדיון, און אז מען זאל עס מער נישט קענען אויסלייזן אז ס'זאל ארויסגיין אינגאנצן אויף חולין, די אלע זאכן פאסירן נישט עד שישחט הזבח, ביז מען האט נישט גע'שחט'ן דעם קרבן. יקריב קרבנו גייט ארויף אויף די ברויטן, על זבח, ווען מען שעכט, דעם קרבן, דעמאלטס באקומט די ברויט א דין קרבן ס'ווערט הייליג מיט א קדושת הגוף, אז אויב ס'גייט ארויס פון ירושלים ווערט עס פסול, א טבול יום רירט צו דערצו ווערט עס טמא, און די זעלבע זאך וועט מען עס מער נישט אויסלייזן ארויסצוגיין לחולין. פסוק י ד. והקריב ממנו און ער זאל דערנענטערן פון דעם אחד מכל קרבן, איינס פון יעדע מין פון די ברויטן וואס ווערט אנגערופן קרבן תרומה לה' אן אפשיידונג פארן אייבערשטן, לכהן הזורק את דם השלמים לו יהיה, צו די כהן וואס ער איז פאסיג צו שפריצן די בלוט פון דעם תודת שלמים, צו אים זאל זיין די ברויט. זאגט רש י אחד מכל קרבן, לחם אחד מכל מין ומין, איין ברויט פון יעדע פון די פיר מינים, יטול תרומה זאל ער נעמען אן אפשיידינג לכהן העובד עבודתו, צו דער כהן וואס ער האט געטון די עבודה דערפון, והשאר נאכל לבעלים, און די איבעריגע ברויטן ווערן געגעסן דורך דעם בעל הבית וואס ער האט געברענגט דעם קרבן תודה, און די זעלבע זאך ובשרה לבעלים, די פלייש גייט אויך פארן בעל הבית, און ער מעג עס עסן אין גאנץ ירושלים, חוץ מחזה ושוק שבה. אויסער די חזה און די שוק, וואס דאס דארף מען געבן פארן כהן, כמו שמפורש למטה אזוי ווי ס'שטייט שפעטער אין די פרשה, תנופת חזה ושוק בשלמים, אז ביי א קרבן שלמים דארף מען נעמען די חזה ושוק און מאכן תנופה און געבן פארן כהן, ותודה קרויה שלמים און א תודה הייסט דאך אויכעט א שלמים, איז די חזה ושוק וועט אויכעט גיין פארן כהן. פסוק ט ו, ובשר זבח תודת שלמיו, און די פלייש פון די שעכטונג פון זיין קרבן תודה, ביום קרבנו יאכל, אין דעם טאג וואס ער האט געברענגט זיין קרבן זאל עס געגעסן ווערן, לא יניח ממנו עד בוקר, ער זאל נישט איבערלאזן פון דעם ביז אינדערפרי, דאס ווערט נאר געגעסן ליום ולילה עד חצות. זאגט רש י ובשר זבח תודת שלמיו, יש כאן רבויין הרבה, ס'איז דא דא אסאך איבעריגע ווערטער, לרבות חטאת ואשם, ואיל נזיר, וחגיגת ארבעה עשר, שיהיו נאכלין ליום ולילה. מ'לערנט פון די איבעריגע ווערטער ארויס אז ס'דא נאך קרבנות וואס ווערן געגעסן נאר א טאג מיט א נאכט, א חטאת, א אשם, א איל וואס א נזיר ברענגט, און א חגיגה וואס מ'ברענגט י ד ניסן. שטעלן זיך די מפרשים אז דא זאגט רש י אז די חגיגת י ד עסט מען ליום ולילה, און אין פרשת ראה ברענגט ער אז מ'האט עס געגעסן לשני ימים ולילה אחד, און זיי זאגן אז דאס וואס רש י שרייבט דא דאס איז די שיטה פון בן תימא, ער האט געהאלטן אז חגיגת י ד עסט מען נאר ליום ולילה, און אין פרשת ראה ברענגט ער אראפ די שיטה פון די חכמים וואס זיי האלטן לשני ימים ולילה אחד, און מען טרעפט זייער אסאך מאל ווי רש י אויף איין פלאץ נעמט ער אן ווי איין מאן דאמר, און אויף א צווייטן פלאץ ברענגט ער אראפ די שיטה פונעם צווייטן מאן דאמר. ביום קרבנו יאכל, זאגט רש י וכזמן בשרה זמן לחמה. די זעלבע צייט וואס מען מעג עסן די פלייש דערפון, מעג מען עסן די ברויט, און דאס איז מרומז אינעם פסוק אויכעט קרבנו יאכל, קרבנו גייט ארויף אויכעט אויף די ברויט ווי מען האט פריער געלערנט אז יעדער מין ווערט אנגערופן א קרבן, איז ביום קרבנו יאכל, אין דעם טאג וואס מען האט עס גע'שחט'ן, זאל געגעסן ווערן סיי די פלייש און סיי די און סיי די ברויט וואס דאס הייסט אויכעט קרבנו. לא יניח ממנו עד בוקר, זאגט רש י אבל אוכל הוא כל הלילה, על פי תורה מעג מען עסן דערפון א גאנצע נאכט ביז אינדערפרי. אם כן למה אמרו עד חצות, פארוואס האבן די חכמים אראפגעשטעלט אז מען מעג עס נאר עסן ביז חצות, כדי להרחיק אדם מן העבירה, צו דערווייטערן א מענטש פון אן עבירה, דער מענטש זאל נישט אריינציען זיין עסן נאכן עלות, וואס דעמאלטס טאר מען שוין מדאורייתא נישט עסן, האט מען אראפגעשטעלט א גדר אז ווייטער פון חצות הלילה טאר מען נישט עסן. פסוק טז ואם נדר או נדבה זבח קרבנו און אויב זיין קרבן שלמים איז נישט געווען אויף א הודאה נאר פשוט ער האט מנדר געווען אדער מנדב געווען א קרבן מנדר געווען מיינט ער האט געזאגט הרי עלי מנדב געווען מיינט הרי זו, ער האט מנדב געווען אדער מנדר געווען א קרבן שלמים, איז ביום הקריבו את זבחו יאכל, אין דעם טאג וואס ער האט מקריב געווען זיין קרבן זאל עס געגעסן ווערן, לכתחילה דארף מען עס אויפעסן דעם ערשטן טאג, דעמאלטס איז עס נאך פריש, ס'איז א הידור מצוה, וממחרת אז ס'בלייבט איבער זאל מען עס עסן צומארגנס אויכעט, והנותר ממנו יאכל, דאס וואס איז איבערגעבליבן פונעם ערשטן טאג זאל געגעסן ווערן אין דעם צווייטן טאג. זאגט רשי ואם נדר או נדבה, ס'מיינט נישט לאפיקי די פריערדיגע קרבן, א קרבן תודה איז דאך אויך א נדר אדער א נדבה, נאר ער מיינט צו זאגן אז ס'איז געווען בלויז א נדר אדער א נדבה שלא הביאה על הודאה של נס, ער האט עס נישט געברענגט צו דאנקען אויף א נס. איז די הלכה פון דעם שלמים, אינה טעונה לחם, ס'פעלט נישט אויס קיין ברויט, די פסוק רעכנט נישט אויס דא קיין ברויטן וואס מ'דארף ברענגען, און אויכעט ונאכלת לשני ימים, כמו שמפורש בענין ווי ס'שטייט ארויס דא אין פסוק אז מ'עסט עס צוויי טעג. וממחרת והנותר ממנו בראשון יאכל. זאגט רשי זאלסט דיך נישט טועה זיין אז והנותר ממנו יאכל גייט ארויף אויף דאס וואס איז געבליבן פון ממחרת, אז מען זאל עס נאך מעגן עסן אפילו נאך די צווייטע טאג אויכעט, ניין, והנותר ממנו בראשון זאל ווערן געגעסן אין דעם צווייטן טאג, ו' זו יתירה היא, די ו' פון והנותר איז אן איבריגע ו', און ס'מיינט נישט אזוי ווי נאך א טאג. ויש כמוהו הרבה במקרא, מען טרעפט איבעריגע וואו'ן אין פסוק, כגון ואלה בני צבעון ואיה וענה, ס'וואלט געדארפט שטיין איה וענה, שטייט איבעריגע וואו, תת וקודש וצבא מרמס, די וואו פון וקודש איז אויכעט איבעריג. פסוק י ז, והנותר מבשר הזבח, דאס וואס וועט איבערבלייבן פון די פלייש פון דעם קרבן שלמים, ס'איז שוין אדורכגעגאנגען אויך די צווייטע טאג, און ס'איז נאך איבערגעבליבן, ביום השלישי באש ישרף, מען טאר עס נישט פארברענען ביינאכט, מען דארף ווארטן ביז ס'ווערט די דריטע טאג און דעמאלטס זאל עס פארברענט ווערן אין פייער. פסוק י ח, ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, בפשטות וואלט מען געקענט טייטשן אז דאס גייט ארויף אויף א מענטש וואס ער האט עובר געווען אויף די פריערדיגע איסור און ער האט יא געגעסן נותר אין דעם דריטן טאג, און אויף דעם זאגט די פסוק לא ירצה אז ער ווערט נישט באוויליגט המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה אז די גאנצע קרבן ווערט למפרע פיגול רשי זאגט אבער אז מען קען נישט אזוי טייטשן א קרבן ווערט נישט פסול למפרע חזל האבן געהאט בקבלה אז די פסוק רעדט מען נישט פון ממש עסן אינעם דריטן טאג נאר פון איינער וואס ער טראכט בשעת איינע פון די עבודות פון דעם שלמים א מחשבת פיגול אז ער גייט עס עסן חוץ לזמנו, איז ואם האכל יאכל, אויב ער טראכט אז דאס וועט געגעסן ווערן מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה וועט עס נישט באוויליגט זיין, המקריב אותו, דער וואס איז מקריב דעם קרבן, לא יחשב לו, טייטשט רשי, ס'זאל אים נישט אויפקומען אין געדאנק אזא מין מחשבה, ווייל טאמער יא, פיגול יהיה וועט דאס זיין אומווערדיג און דערווייטערט, והנפש האוכלת ממנו, און א זעל וואס וועט עסן פון אזא מין פיגול, אפילו ס'וועט נאך זיין בתוך זמנו, איינמאל דער קרבן ווערט פיגול און איינער עסט דערפון עוונה תישא, וועט זי טראגן איר זינד, ס'איז דא א חיוב כרת אויף דעם. זאגט רש י, ואם האכל יאכל, במחשב בשחיטה, און הוא הדין ביי איינע פון די אנדערע עבודות, לאכלו בשלישי, ער טראכט בשעת איינע פון די הויפט עבודות אז ער גייט עס עסן, חוץ לזמנו, הכתוב מדבר, פון דעם רעדט די פסוק, יכול וואלט איך געקענט מיינען אז אם אכל ממנו בשלישי יפסל למפרע, די פסוק רעדט כפשוטו, אויב א מענטש האט איבערגעלאזט נותר פון א שלמים, און ער האט עס געגעסן אינעם דריטן טאג, ווערט די גאנצע קרבן פסול למפרע. תלמוד לומר המקריב אותו לא יחשב, שטייט אין פסוק, נאר בשעת הקרבה רעדט מען דא, אז דעמאלט זאל מען נישט טראכטן קיין מחשבת פיגול, בשעת הקרבה הוא נפסל ואינו נפסל בשלישי, ס'קען נישט פסול ווערן אינעם דריטן טאג למפרע. וכן פירושו פשט אין פסוק גייט אזוי בשעת הקרבתו לא תעלה זאת במחשבה, ס'זאל אים נישט אויפקומען אין געדאנק אזא מין מחשבה פון פיגול, ואם חשב, און אויב ער האט יא געטראכט אז ער גייט עס עסן אינעם דריטן טאג פיגול יהיה וועט עס זיין אומווירדיג. והנפש האוכלת ממנו אפילו בתוך הזמן עוונה תשא, אפילו ער וועט עסן אין די צייט דעם ערשטן טאג אדער דעם צווייטן טאג ווען מען מעג עס נאך עסן, אבער וויבאלד ס'איז געווארן פיגול טראגט זי א זינד. פסוק יט, והבשר און הייליגע פלייש, אשר יגע בכל טמא וואס וועט צורירן צו יעדע טמא'נע זאך, לא יאכל טאר נישט געגעסן ווערן באש ישרף אין פייער זאל עס פארברענט ווערן, והבשר און די קדשים פלייש כל טהור יאכל בשר, נאר א ריינער מענטש זאל עסן די פלייש. זאגט רש י, והבשר של קודש שלמים, אשר יגע בכל טמא לא יאכל, ס'מיינט נישט אז נאר ביי א שלמים איז געזאגט געווארן די הלכה אז טמא'נע פלייש טאר מען נישט עסן און מען דארף עס פארברענען, נאר ער קומט לאפיקי פון פיגל, די פריערדיגע פסוק רעדט פון פיגל, זאגט ער פון יעצט און ווייטער רעדט מען נישט פון פיגל, פיגל איז אסור צו עסן, אפילו ווען ס'האט נישט צוגערירט צו קיין טומאה, נאר מ'רעדט יעצט פון שלמים, און ס'קומט אויכעט לאפיקי פון חולין, חולין'דיגע פלייש וואס האט צוגערירט צו טומאה מעג מען געהעריג עסן, מ'רעדט דא פון קדשים פלייש וואס האט צוגערירט צו א טמא'נע זאך, טאר מען עס נישט עסן. והבשר, שטייט אין פסוק צוויי מאל והבשר, איז די צווייטע והבשר לרבות אבר שיצא מקצתו שהפנימי מותר, אויב א חלק פון א גליד איז ארויסגעגאנגען ביי קדשי קדשים אינדערויסן פון די עזרה ביי קדשים קלים אינדערויסן פון ירושלים, און ס'ווערט פסול, מ'מעג נישט עסן די חלק וואס איז ארויסגעגאנגען, וואלט געווען א הוה אמינא אז פונקט ווי ביי טומאה, ווען איין חלק ווערט טמא ווערט די גאנצע זאך טמא, זאל איך זאגן דא אויכעט אז די גאנצע אבר ווערט פסול? זאגט ער ניין, והבשר אפילו אזא מין זאך וואס א חלק דערפון איז ארויס שהפנימי מותר די אינעווענדיגסטע חלק בלייבט מותר. כל טהור יאכל בשר, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר ודם זבחיך ישפך וגומר והבשר תאכל, יכול וואלט איך געקענט מיינען לא יאכלו שלמים אלא הבעלים, די פסוק רעדט דארט צו א בעל הבית, א מענטש וואס ער האט געברענגט א קרבן, די בלוט פון דיין קרבן וועט געגאסן ווערן, און די פלייש זאלסטו עסן. קוקט אויס פון דעם אז נאר דער וואס האט געברענגט די קרבן מעג עס עסן, לכך נאמר כל טהור יאכל בשר, פאר דעם קומט די פסוק דא זאגן אז יעדער ריינער מענטש מעג עס עסן, נישט דווקא דער בעל הבית. והבשר כל טהור יאכל בשר זאגט רש י כלומר, כל מה שאסרתי לך בחטאת ואשם, אלעס וואס איך האב דיר פארבאטן ביי חטאת ואשם, שאם יצאו חוץ לקלעים אסורין אז ארויס אינדרויסן פון די פירהענגען, וואס ביי די בית המקדש מיינט עס די עזרה ווערט עס אסור, כמו שכתוב בחצר אוהל מועד יאכלוה. אבער בבשר זה אני אומר לך כל טהור יאכל בשר אפילו בכל העיר שלמים מעג געגעסן ווערן אין די גאנצע שטאט ירושלים. פסוק כ. והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה' וטומאתו עליו, און דער זעל, דער מענטש וואס וועט עסן פלייש פון א שלמים וואס איז צום אייבערשטן, און זיין טומאה איז אויף אים, דאס מיינט אז דער מענטש איז טמא געווען בשעת ער האט געגעסן די קדשים פלייש, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה וועט פארשניטן ווערן די זעל פון איר פאלק, זאגט רש י וטומאתו עליו, מען קען ווען טייטשן אז דאס גייט ארויף אויף די פלייש, אז די פלייש איז טמא, און דאס איז א המשך פון די פריערדיגע פסוק וואס האט גערעדט פון והבשר אשר יגע בכל טמא, אבער מען לערנט ארויס פון די ווערטער וטומאתו עליו, אז ס'האנדלט זיך דא פון אזא מין זאך וואס די טומאה קען אראפגיין אויכעט. יעצט איז די טומאה דערויף, אבער שפעטער וועט עס אוועקגיין. און דאס קען נאר זיין א מענטש וואס ער האט א טהרה ווען ער טובל'ט זיך אין די מקווה, פלייש קען מען נישט מטהר זיין אין א מקווה. ממילא בטומאת הגוף הכתוב מדבר, מ'רעדט דא ווען דער מענטש אליין איז טמא געווען. אבל טהור שאכל את הטמא אינו ענוש כרת, א טהור'ע מענטש וואס ער האט געגעסן טמא'נע פלייש, איז נישט דא קיין חיוב כרת, אלא באזהרה, ס'איז נאר דא די ווארענונג פון והבשר אשר יגע בכל טמא, די פריערדיגע פסוק. זאגט רש י, ואזהרת טמא שאכל את הטהור, א ווארענונג אויף א טמא'נע מענטש וואס ער עסט טהור'ע קדשים, אינה מפורשת בתורה, דאס שטייט נישט ארויסגעשריבן אין די תורה, אלא חכמים למדוה בגזירה שוה, מ'האט עס ארויסגעלערנט פון א גזירה שוה פון ביאת מקדש, פונקט ווי ביי ביאת מקדש איז דא א עונש מיט א אזהרה, די זעלבע זאך דא, איז אויך דא ביידע זאכן אפילו עס שטייט נישט ארויסגעשריבן. זאגט רש י שלש כריתות אמורות באוכלי קדשים בטומאת הגוף, שטייט דריי מאל אין די תורה א כרת אויף איינער וואס ער עסט קדשים טמא'נערהייט, איין מאל איז דא אין דעם פסוק, און די צווייטע מאל איז אין די קומענדיגע פסוק, פסוק כ א שטייט אויכעט ונכרתה, און די דריטע מאל איז אין פרשת אמור. ודרשום רבותינו בשבועות, אין מסכת שבועות האבן די חכמים געדרשנט די דריי מאל אחת לכלל, אין פרשת אמור רעדט מען נישט פון קיין שלמים, דארט שטייט עס ביי אלע קדשים, ואחת לפרט, דא רעדט מען יא דווקא פון א שלמים. און מען לערנט ארויס מיט דעם אופן הלימוד פון כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לא ללמד על עצמו אלא על הכלל כולו יצא אז נישט ביי אלע קדשים איז דא א כרת אויב מען עסט עס בטומאה נאר ביי קדשי מזבח, אזוי ווי א שלמים איז א קדשי מזבח איז ביי יעדע קדשי מזבח אז מען עסט עס טמא'נערהייט איז דא א כרת אבער קדשי בדק הבית האט נישט דעם דין. ואחת און דער דריטער כרת, ללמד על קרבן עולה ויורד שלא נאמר אלא על טומאת מקדש וקדשיו. אין סוף פרשת ויקרא רעדט מען פון א מענטש וואס ער רירט צו צו טומאה, און ער דארף ברענגען א קרבן עולה ויורד, ס'שטייט אבער נישט וואס זיין עבירה איז געווען, וואס האט ער געטון טמא'נערהייט, לערנט מען ארויס פון דא, אז פונקט ווי דא רעדט מען פון טומאת מקדש וקדשיו, די זעלבע זאך דארטן, נאר ווען איינער איז אריין אין בית המקדש אדער געגעסן קדשים טמא'נערהייט איז דא די קרבן עולה ויורד. פסוק כ א, ונפש און א מענטש כי תגע אז זי וועט צורירן בכל טמא אין א יעדע סארט טומאה. פסוק כ, האט גערעדט וטומאתו עליו, דאס מיינט אז דער מענטש האט געהאט אויף זיך א טומאה היוצא מגופו, ער איז געווען א זב, א מצורע, וכדומה, די פסוק רעדט מען א מענטש וואס איז טמא געווארן דורך צורירן עפעס, ער האט צוגערירט בטומאת אדם, א טומאה פון א מענטש, דאס מיינט ער האט צוגערירט צו א טויטן מענטש אדער צו א טמא מת. או בבהמה טמאה, ער האט צוגערירט צו א טמא'נע בהמה, דאס מיינט א טויטע נבילה, או בכל שקץ טמא, יעדע טויטע שרץ, וואס איז מטמא, ואכל און ער האט נאכדעם געגעסן מבשר זבח השלמים אשר לה', פון די פלייש פון א קרבן שלמים וואס מ'האט געשאכטן פארן אייבערשטן, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה וועט פארשניטן ווערן די זעל פון איר פאלק. פסוק כ ב וידבר ה' אל משה לאמור פסוק כ ג דבר אל בני ישראל לאמור רעד צו די אידישע קינדער אזוי צו זאגן, כל חלב אלע פעטנס, שור פון אן אקס וכשב און א שעפס ועז און א ציג לא תאכלו זאלט איר נישט עסן. דאס קומט זאגן. אז חלב פון בהמות טהורות וואס זענען ראוי להקרבה, אזוי ווי שור, כשב און עז, טאר מען נישט עסן, לאפוקי חלב פון א חיה, חלב פון א עוף, אדער חלב פון א בהמה טמאה, אויף דעם גייט נישט אן די איסור חלב. פסוק כ ד, וחלב נבילה וחלב טריפה, חלב פון א בהמה וואס מען האט נישט כשר גע'שחט'ן, אדער וואס האט נישט געקענט לעבן מער קיין צוועלף חדשים, וואלט איך געהאט א הוה אמינא אז דאס איז נישט ראוי פאר דעם מזבח, און די חלב דערפון זאל מותר זיין, ווייל ס'שטייט דאך שפעטער אין פסוק כ ה אז די עיקר איסור פון חלב איז מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה לה' אזא מין בהמה וואס מען קען מקריב זיין פון דעם אויפן מזבח טאר מען נישט עסן די חלב דערפון, וואלט געווען א צד צו זאגן אז א נבילה און א טרייפה וואס זיי זענען נישט ראוי פאר די מזבח זאל מען דעם חלב מעגן עסן, זאגט דער פסוק ניין, אפילו ס'איז חלב נבילה אדער חלב טרייפה. פאקטיש איז עס אבער פון א מין בהמה טהורה וואס איז ראוי פאר די מזבח, איז יעשה לכל מלאכה, מען מעג טאקע טוהן מיט דעם פעטנס יעדע סארט ארבעט, ואכול לא תאכלוהו, אבער עסן זאלט איר דאס נישט עסן. זאגט רש י יעשה לכל מלאכה, יעדע מין ארבעט, מען מעג אפילו טוהן ארבעט וואס האט צו טוהן מיט קדשים, ווייל די פעטנס האט נישט קיין טומאה צו זיך, בא ולימד על החלב שאינו מטמא טומאת נבילות, די פלייש פון א נבילה איז טאקע מטמא, אבער די פעטנס האט נישט צו זיך קיין טומאה, און מען מעג די חלב שמירן אויף אורות קדשים. ואכול לא תאכלוהו, איז לכאורה א פשוט'ע זאך אז מען טאר נישט עסן חלב נבילה און חלב טריפה, אפילו ווען ס'איז כשר געשאכטן טאר מען דאך עס נישט עסן, נאר וואדען? די חידוש איז דא אז מען וועט עובר זיין אויכעט אויף די איסור נבילה און אויף די איסור טריפה, די איסור נבילה טריפה איז חל אויף די איסור חלב וואס איז דארט געווען פון פריער, אמרה תורה, יבוא איסור נבילה וטריפה ויחול על איסור חלב, שאם אכלו אז טאמער ער האט עס געגעסן יתחייב אף על לאו של נבילה, ולא תאמר אין איסור חל על איסור זאלסט נישט זאגן אז א איסור קען נישט חל זיין אויף די אנדערע, ווייל דא איז עס חל באיסור כולל, פארדעם איז געווען אסור נאר די פעטנס. יעצט ווען ס'ווערט נבילה, קומט דאך צו א איסור אויף די פלייש אויכעט, איז מיגו וואס די איסור נבילה איז חל אויף די פלייש, איז עס אויכעט חל אויף די חלב, און אויב מ'האט געגעסן די חלב, וועט מען מחויב זיין אלס עסן חלב און אלס עסן נבילה און טריפה. פסוק כ ה. האבן מיר שוין געזען א ווארענונג אין פסוק כ ג אז מען טאר נישט עסן קיין חלב, זאגט ער דא דעם שטראף, כי כל אוכל חלב, ווייל יעדער וואס וועט עסן פעטס, מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה להשם, פון א סארט בהמה וואס מען קען מקריב זיין פון איר א פייער קרבן פארן אייבערשטן, ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה, וועט פארשניטן ווערן די זעל וואס האט געגעסן פון איר פאלק. פסוק כ ו. וכל דם לא תאכלו, און אלע בלוט זאלט איר נישט עסן בכל מושבותיכם אין אלע ענקערע וואוינערטער, לעוף ולבהמה, סיי פון פייגל און סיי פון בהמה, און הוא הדין חיה, וואס דאס איז אויכעט אין כלל פון בהמה. זאגט רשי לעוף ולבהמה, פרט לדם דגים וחגבים, בלוט פון פיש און פון היישעריק, אויף דעם איז נישט דא די איסור פון דם, בכל מושבותיכם, לפי שהיא חובת הגוף, וויבאלד עס איז א חוב אויפן מענטש, ואינה חובת קרקע, עס האט נישט צו טון דווקא מיט די ערד, נוהגת בכל מושבות גייט עס אן אין אלע וואוין ערטער. ובמסכת קידושין, בפרק א', מפרש למה הוצרך לומר, ס'איז א פשוטע זאך, אז יעדע חובת גברא גייט אן איבעראל, פארוואס דארף עס די פסוק אויסשמועסן? זאגט דארט די גמרא, אז ס'וואלט געווען א הוה אמינא, אז וויבאלד די איסור פון חלב ודם שטייט ביי די פרשה פון קרבנות איז דווקא ווען ס'גייט אן די דין פון קרבנות דעמאלטס וואלט איך געזאגט איז אסור חלב ודם אבער שפעטער מעג מען, זאגט ער ניין בכל מושבותיכם אז אפילו ווען ס'איז נישטא קיין בית המקדש און אפילו אין געגנטער ווי מ'קען נישט ברענגען קיין קרבנות אייביג איז אסור צו עסן דם. פסוק כ ז, כל נפש אשר תאכל כל דם, יעדער זעהל וואס וועט עסן סיי וועלכע בלוט, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה וועט פארשניטן ווערן די זעל פון איר פאלק, דאס איז די עונש אויף די אזהרה וואס איז געשטאנען אין פסוק כ ו אז מען טאר נישט עסן קיין בלוט. פסוק כ ח וידבר ה' אל משה לאמור, פסוק כ ט דבר אל בני ישראל לאמור רעד צו די אידישע קינדער אזוי צו זאגן, המקריב את זבח שלמיו לה' א מענטש וואס ער האט מקדיש געווען א קרבן שלמים פארן אייבערשטן, יביא את קרבנו לה' מזבח שלמיו, זאל ער ברענגען זיין קרבן צום אייבערשטן פון די שעכטונג פון זיין שלמים, אנדערש ווי א חטאת ואשם, וואס דער בעל הבית האט נישט גארנישט איינגעלייגט מיט די אימורים, די כהנים נעמען די אימורים און זיי טוען דערמיט וואס זיי האבן צו טון, ביי שלמים איז אנדערש, ביי שלמים קומט דער בעל הבית אליין און זיין האנט ברענגט די אשי השם ווי ס'שטייט ווייטער אין די פסוקים, ער האט אויכעט א חלק אין די אימורים וואס גייען ארויף לגבוה, ער איז דער וואס ברענגט עס. דער כלי יקר זאגט אז דאס איז א וואונטש און א ברכה, ווען א מענטש ברענגט א קרבן שלמים, איז המקריב את זבח שלמיו להשם, וואונטשט מען אים אן אז ער זאל קיינמאל נישט ברענגען קיין חטאת, קיין אשם, יבֿיא את קרבנו לה' מזבח שלמיו, די כּהנים װינטשן אים אָן יהי רצון אַז דו זאָלסט קײנמאָל נישט ברענגען עפּעס אַנדערש װי אַ שלמים, זאָלסט קײנמאָל נישט דורכפֿאַלן און דאַרפֿן ברענגען אַ עולה אָדער אַ חטאת ואשם.